ברוך השם, מסכת יבמות, דף ד, עמוד א'. ואמר רב יוסף, רב יוסף האט געזאגט, אפילו למאן דלא דריש סמוכים בעלמא, במשנה תורה דריש. מיר האבן פריער געזאגט אז אויב די תורה האט געשריבן צוויי עניינים איינס לעבן אנדערן, האט דאס א שייכות, ווייל עפעס דארף איך אפלערנען פון דעם סמיכות, האט ר' יוסף געזאגט, אפילו דו טרעפסט אזעלכן וואס ער דרש'נט נישט קיין סמוכים, אבער במשנה תורה דריש דארט דרש'נט ער, און ממילא לא תלבש שעטנז און גדילים תעשה לך, וואס איך לערן אפ פון דעם א אז ציצית מעג מען מאכן פון שעטנז אז עשה דוחה לא תעשה, דאס שטייט דאך אין משנה תורה, מען דרש'נט דאך דאס אלע, ממילא פון דעם ווייס איך עשה דוחה לא תעשה. א ראיה ברענגט רב יוסף, דהא רבי יהודה בעלמא לא דריש, רבי יהודה אומעדום דרש'נט ער נישט קיין סמוכים, ובמשנה תורה דריש, אין משנה תורה דרש'נט ער יא. פרעגט די גמרא. ובעלמא מנלן דלא דריש, פון וואנעט ווייסן מיר אז רבי יהודה איז אומעדום נישט אין משנה תורה, לערנט ער גארנישט ניט אפ פון דעם וואס איז סמוכים דתניא, מיר האבן געלערנט בן עזאי אומר, בן עזאי זאגט נאמר עס שטייט אין פסוק מכשפה לא תחיה, לאו דווקא מכשפה, דער זעלבער דין איז מכשף, נאר דער פסוק רעדט בהווה ווייל דער סדר איז נשים זענען מכשפות ונאמר און עס שטייט דער לעבן כל שוכב עם בהמה מות יומת שטייט מכשפה לא תחיה לעבן כל שוכב עם בהמה סמכו ענין לו איז נאנט די פרשה פון מכשף לעבן שוכב עם בהמה. צו זאגן דיר דעם לימוד מה שוכב עם בהמה איז בסקילה, ווייל ביי אשה נרבעת לבהמה שטייט דמיהם בם, און אומעדום וואו שטייט דמיהם בם, וועלכע מיתה קומט סקילה, ווייל ביי אוב וידעוני שטייט אויך דמיהם בם, אוב וידעוני איז אזוין כישוף וואס מ'מאכט, און דארט שטייט בפירוש סקילה. דאס זאגט ער אז מה שוכב עם בהמה בסקילה וועל איך לערנען עס אפ פון אוב וידעוני אף מכשפה בסקילה קומט אויס אז בן עזאי דרשנ'ט יא סמוכים. אמר לו רבי יהודה האט רבי יהודה צו אים געזאגט צו בן עזאי וכי מפני שסמכו ענין לו ווייל עס שטייט מכשפה לא תחיה לעבן כל שוכב עם בהמה נוציא זה זאלן מיר דעריבער מוציא זיין דעם מכשף לסקילה כ'זאל אים געבן די הארבסטע זאך מכח סמיכות קען איך דאס נישט אפלערנען אלא אויף דעם עצם דין קריג איך נישט אויף דיר איך האלט אויך אז מכשפה קומט סקילה, נאר נישט מכח סמיכות. נאר וואס דען אוב וידעוני בכלל מכשפים היה, אוב און ידעוני איז געווען אין כלל ווען דער פסוק זאגט מכשפה לא תחיה, ליגט אין דעם כלל אוב און ידעוני אויכעט. ולמה יצא? פארוואס ווערט דערמאנט א באזונדערע פרשה אז אוב וידעוני קומט סקילה? מיר האבן א כלל, כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, אז איך האב א כלל פון אסאך זאכן וואס אלע ליגן אין דעם כלל דעם זעלבן דין, נאכער איז איין פרט פון דעם כלל ארויסגעגאנגען און ער זאגט מיר א נייעם דין זאגן מיר אז דאס איז נישט געווארן געזאגט אויף זיך אליין נאר דאס איז געווארן געזאגט אויפן גאנצן כלל דאס זאגן מיר אז אוב וידעוני איז אין כלל מכשפה לא תחיה.

ביידע האלטן מכשפה קומט סקילה, נאר בן עזאי לערנט עס אפ מכח סמוכים, און רבי יהודה האלט נישט קיין סמוכים, זע איך דאך שוין פון דעם ארט אז רבי יהודה האלט נישט קיין סמוכים. יעצט ובמשנה תורה מנלן דדריש, פון וואנעט ווייסן מיר אז רבי יהודה אין משנה תורה טוט יא דרשנען סמוכים? דתנן, מיר האבן געלערנט נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו, אין דער תורה איז דא א דין מען טאר נישט נעמען אשת אביו, די פרוי פון זיין פאטער, אפילו ס'איז נישט זיין מאמע, ער איז געבוירן געווארן פון א צווייטע פרוי, אין דער תורה ווערט דארט דערמאנט דאס לשון אשת, אשת מיינט מען דורך קידושין, ווי איז אנוסת אביו אז דער פאטער האט געצווינגען א פרוי געטון מיט איר אן עבירה, איז מיט דעם ווערט זי נישט גע'אסר'ט אויף דעם זון, און די זעלבע זאך קען מען נעמען אנוסת בנו, וואס דער זון האט געצווינגען א פרוי צו טון אן עבירה, און מפותת בנו אדער האט איר איבער גערעדט צו טון אן עבירה, און דא איז נישט דא דער איסור פון כלתו, א שנור. ווייל כלתו מיינט מען אויך דווקא דורך קידושין. רב יהודה אוסר באנוסת אביו און מפותת אביו. רב יהודה לגבי דעם דין אנוסת בנו און מפותת בנו זאגט ער מעג מען נעמען, אבער צו נעמען די פרוי וואס דער פאטער האט מיט איר געזינדיגט טאר מען נישט. ואמר רב גידל אמר רב, מאי טעמא דרב יהודה, וואס איז דער טעם פון רב יהודה, דכתיב, שטייט אין א פסוק, לא יקח איש את אשת אביו, א מענטש זאל נישט נעמען די פרוי פון זיין פאטער, אפילו זי נישט זיין מוטער. נישט, שטייט דאס ווארט אשת מיינט מען דאך קידושין. נאכער שטייט אין פסוק ולא יגלה כנף אביו, טייטש איך, כנף שראה אביו, די פאלע, די מלבוש וואס זיין פאטער האט געזען, דער פסוק זאגט דאך בלשון נקיה, לא יגלה, זאל ער נישט אויפדעקן. וממאי דבאנוסה כתיב פון וואנעט ווייס איך אז לא יגלה כנף אביו מיינט מען אזיין פרוי וואס האט געלעבט מיטן טאטן אן קידושין? דאס ווייס איך מעילויה דקרא, גיב א קוק וואס פריער שטייט אין פסוק, פריער שטייט אין פסוק אז איינער האט געצווינגען א נערה, א מיידל האט מיט איר געטון אן עבירה, דכתיב, שטייט דארט אין פסוק ונתן האיש השוכב עמו דער וואס האט געטון די עבירה דארף געבן לאבי הנערה צו דעם טאטן פון די מיידל חמישים כסף, רעדט זיך דארטן ביי וועלכן ביי אונס? וסמיך ליה, און דערלעבן שטייט לא יקח איש וגומר לא יגלה כנף אביו, צו דערציילן אז לא יגלה כנף אביו רעדט זיך אויך אין אזיין פאל אז ס'איז נישט געווען קיין קידושין נאר עס איז אנוסת אביו. זע איך דאך שוין פון דעם א אז ר' יהודה דרשנ'ט סמוכין, ווייל פון וואנעט ווייסט ר' יהודה אפצוטייטשן די לא יגלה כנף אביו רעדט זיך באנוסת אביו, ווייל דער פריערדיגע פסוק רעדט זיך באנוסה. פרעגט די גמרא ורבנן, ורבנן, די רבנן וואס זיי זאגן דרש'נען דא נישט קיין סמוכין, זיי זאגן אזוי, אי הוה סמיך ליה, ווען דער לא יגלה כנף אביו זאל שטיין לעבן ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה, וואלט איך געזאגט כדקאמרת, וואלסטו געהאט א ראיה אז רעדט זיך באנוסה, השתא דלא סמיך ליה, יעצט אז ס'נישט דערלעבן, ווייל אינמיטן האקט דאך איבער די לא יקח איש את אשת אביו, דכתיב לא יקח איש את אשת אביו בינתיים, מ'איז עס נישט גורס, ווייל רש"י גייט דאס אפטייטשן פארוואס לא סמיך ליה איז דאך א סימן אין רש"י'ס גמרא איז דאס נישט געווען די גירסא. דעריבער זאגן מיר בשומרת יבם הכתוב מדבר, דער פסוק רעדט זיך בשומרת יבם אז די פרוי ווארט זיין טאטע זאל איר מייבם זיין, זאגן מיר איז אויף דער פרוי דא א איסור פון לא יגלה כנף אביו, ולעבור עליו בשני לאווין, און מען זאל עובר זיין צוויי לאוו'ן, דאס וואס שטייט דא שני לאוו'ן דאס איז לאו דווקא ווייל אן דעם לא יגלה כנף אביו איז אויכעט דא צוויי לאוו'ן, אויב זי איז א שומרת יבם של אביו ווער איז זי געוועזן אשת אחי אביו, איז דאך דא דער איסור פון דודתו, און אויך איז דאך דא דער איסור פון יבמה לשוק. קומט צו צו דעם א נאך די לאו פון לא יגלה כנף אביו. תוספות ברענגט דא אראפ די ווייטערדיגע גמרא און תוספות זאגט דא אז מען איז עובר דרײַ לאוו'ן, די לעצטע שורה דא פון דעם אמתן תוספות איז איז יא. אבער רבי יהודה האלט נישט אזוי. וואס איז טאקע לכאורה די סברה פון רבי יהודה? פארוואס זאל רבי יהודה זאגן פשטות דארף איך זאגן פריער האט מען גערעדט לא יקח איש את אשת אביו רעדט מען דאך א אויפן דורך קידושין איז דאך מיין בעסער צו זאגן אז דא זאל זיך אויך רעדן ביי שומרת יבם ווייל שומרת יבם איז די טייטש אזוי ס'איז דאך דא א שטיקל זיקה זי איז דאך אביסל צוגעבינדן צום פאטער וואס זי איז אזוי צוגעבינדן זי קען נישט חתונה האבן נאר ס'איז דא א כלל אז אויב איך קען דרש'נען אויף עפעס אנדערש איז מיר בעסער צו דרש'נען ווי איך זאל גיין זאגן אז דער פסוק גייט מען זאגן נאך א לאו. איי במשנה תורה מאי טעמא דדריש, וואס איז דער טעם וואס רבי יהודה דרש'נט אין משנה תורה יא סמוכים, איבעית אימא דו ווילסט וועל איך דיר זאגן משום דמוכח ווייל עס ווייזט אויס פון פסוק,

און אויך דארף איך האבן אז דער לא יגלה כנף אביו זאל זיין מוכח ומופנה, ווייל ביי די צוויי ערטער אין משנה תורה דרש'נט דער רבי יהודה יא סמוכין, איבעית אימא משום דמוכח דאם כן, אויב איך זאל זאגן אזוי ווי די רבנן זאגן. לכתביה רחמנא גבי עריות, די תורה האט מיר געדארפן שרייבן די די ווערטער לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו, האט מיר געדארפן שטיין אין פרשת אחרי דארט ווי עס רעדט זיך פון אלע עריות, פארוואס האט מיר דאס די תורה געשריבן נישט אין פרשת אחרי ווי עס רעדט זיך פון עריות? נאר נאכדעם אין פרשת כי תצא ווי עס רעדט זיך די דין פון אנוסה ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה, צו דערציילן אז דא רעדט זיך אויכעט אנוסת אביו, ואיבעית אימא משום דמופנה, ס'איז דא דא איבריג. דאם כן, אויב ס'זאל זיין אזוי ווי די רבנן, לכתוב רחמנא, זאל מיר די פסוק שרייבן לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף, וועל איך דאך שוין וויסן סייווי, מען רעדט דאך פריער פון אביו, אביו למה לי, וואס דארף מיר שטיין דער אביו, שמע מינה און פון דעם א ראיה לאפנויי, דער אביו פאר מיר איבריג כדי צו דרש'נען סמוכין. ס'איז דא א צווייטע גרסה אין גמרא, די צווייטע גרסה פון גמרא איז ווי תוספות ברענגט אראפ, די גרסה איז אזוי, דאם כן לכתוב רחמנא לא יקח איש את אשת אביו, לא יגלה כנף אביו למה לי, דעמאלט איז די שאלה אויף דעם גאנצן פסוק לא יגלה כנף אביו, ווען מיר זענען גורס מיט א ו' איז די טייטש אזוי, דער פסוק זאל שרייבן לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף, אביו למה לי. לויט דער אנדערער גרסה פרעג איך אויף דעם גאנצן פסוק, איי דער פסוק איז דאך מיר נישט איבריג, ער דארף דאך מער האבן, אויף וועלכן דארף איך האבן? אויף נאך א לאו? איך קום צו צו דעם א אז איך דארף נישט איינלערנען אויף איבריגע. לאוין כל זמן איך קען האבן פון דעם א דרשה. וגבי ציצית נמי, איך וועל דיר אויפווייזן ביי ציצית האט אויך רבי יהודה טוט דרשנען סמוכין איז אויכעט איבעית אימא משום דמוכח אויב איך האב א באווייז איך דארף דא דרשנען ואיבעית אימא משום דמופנה אדער ווייל איך האב א איבריגע ווארט גייט די גמרא מפרש זיין איבעית אימא משום דמוכח קען דיר זאגן ווייל ס'מוכח דאם כן, אויב די כוונה פון דער תורה איז נישט צו דרש'ענען סמוכים, לכתביה רחמנא גבי פרשת ציצית, זאל מיר שטיין די גדילם תעשה לך אין דער פרשה פון ציצית אין שלח, למאי הלכתא כתביה הכא, פארוואס ווערט עס דא דערמאנט לעבן לא תלבש שעטנז? איז פון דעם א ראיה אז דעריבער האט מיר די תורה דאס געשריבן לעבן לא תלבש שעטנז, צו זאגן אז איך זאל דרשנען סמוכין. ואיבעית אימא, דו ווילסט זיך דאס זאגן משום דמופנה ווייל דער פסוק איז האב איך עפעס איבריגקייט? מכדי כתב אין פסוק שטייט דאך שוין ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך. שטייט דאך שוין איינמאל דאס דערמאנט. אויב אזוי לא תלבש שעטנז למה לי איז דאך מיר דער גאנצער לא תלבש שעטנז איבריג, פארוואס שטייט מיר לא תלבש שעטנז? שמע מינה איז א ראיה לאפנויי, דעריבער שטייט מיר לא תלבש שעטנז, לא תלבש שעטנז שטייט אין דער פריערדיגע וואך אין דער סדרה אין כי תצא, איז דאס א ראיה אז דאס איז מיר מופנה. וואס האט די גמרא יעצט געזאגט אז ס'איז מיר גענוג דער פסוק ובגד שעטנז לא יעלה עליך און דער פסוק לא תלבש איז מיר אינגאנצן איבריג? פרעגט די גמרא הני מיצרך צריכי, ס'איז גארנישט נישט איבריג, איך דארף האבן ביידע פסוקים, אי דעם פסוק ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך, און אויך דארף איך האבן דעם פסוק לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו דאי כתב רחמנא לא יעלה עליך, ווען דער פסוק זאל מען נאר שרייבן דעם פסוק ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך, הוה אמינא וואלט איך געזאגט כל דרך העלאה אסר רחמנא, מען טאר נישט ארויף לייגן אויף זיך כלאים, ואפילו מוכרי כסות, אפילו דער וואס פארקויפט א מלבוש, איז דער סדר אמאל געוועזן אז מען האט פארקויפט א מלבוש, אויב איר געדענקט אין פוילן האט מען אנגעטון די פעלצל אויף דעם אקסל, כדי מען זאל זען עס זאל זיך צוציען די שיינקייט פון פעלצל דעם קונה, אז איך זאג לא יעלה, איז אפילו ארויפלייגן אויפן אקסל טאר מען אויך נישט.

אבל העלאה, אבער ארויפלייגן אויף זיך ווען איך איך וויל ס'זאל מיר פראטעקטן פון א רעגן, אדער איך וויל ס'זאל מיר פראטעקטן פון דער זון, דעמאלט איז די הנאה נישט קיין אזא גרויסע הנאה, וואלט איך לא וואלט איך נישט געוואוסט, כתב רחמנא לא יעלה עליך, אין אנדערע ווערטער, ווען איך האב נאר לא יעלה וואלט איך געזאגט אפילו מ'האט נישט קיין שום הנאה פון דעם אנטון איז אויכעט אסור, מוכר לבוש טאר נישט, איך זאל נאר האבן לא תלבש וואלט איך געזאגט וועלכע הנאה פון כלאים האט מען גע'אסר'ט? דווקא אזא הנאה פון אנטוען אזוי לערנט די מאירי וואס איז גרויס הנאה, אבער איך האב א אנדערע הנאה, צודעקן זיך באשיצן מפני החמה ומפני הגשמים איז נישט קיין אזא גרויס הנאה, וואלט איך געמיינט אז מען מעג, מוז מען שטיין לא יעלה, אויב אזוי איז דאך מען נישט מופנה, דו זאגסט מיר אז ס'איז איבריג, ס'איז דאך נישט איבריג, ענטפערט די גמרא ס'איז יא איבריג, אם כן.

וואס, וואנען, וואס דארף מען שטיין צמר ופשתים? איי, פון וואנען וועל איך וויסן אז ס'איז אסור צמר ופשתים? דארט שטייט דאך אין פסוק נישט דערמאנט קיין צמר ופשתים, דארט שטייט דאך ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך, און אויב דא וועט מיר אויך שטיין דער פסוק לא תלבש שעטנז, פון וואנען וועל איך וויסן אז שעטנז איז צמר ופשתים? נו, איך וועל עס וויסן. ווייל מכדי כתב ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך, דארט ווערט דערמאנט דאס ווארט ובגד, ובגד איז די טייטש א מלבוש, ותנא דבי רבי ישמעאל, מען האט געלערנט אין בית מדרש פון רבי ישמעאל'ן אזא כלל, הואיל ונאמרו בתורה סתם בגדים, אסאך מאל ווערט דערמאנט אין דער תורה דאס ווארט בגדים. ופרט לך הכתוב באחד מהן, ביי איינע פון זיי זאגט מיר דער פסוק צמר ופשתים, ביי נגעים זאגט דער פסוק, עס ווערט דארט דערמאנט בבגד צמר או בבגד פשתים, ווייס איך פון דעם אויך אז נגעים

אבער ביי דעם פסוק פון סמוכים, ווי שטייט דארט דערמאנט אין פסוק לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו, דארט ווערט דאך אינגאנצן נישט דערמאנט דאס ווארט בגד, ממילא סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען ווי שטייט בגד, בגד שטייט דאך ווי עס שטייט דאס ווארט העלאה, העלאה היא דלא נפיש הנאתה, ווען מען טוט ארויפנעמען אויף זיך זיך באשיצן פון רעגן צו פון דער זון, די הנאה איז נישט קיין גרויסע, דעמאלט האט די תורה געזאגט בגד, דעמאלט איז נאר דער איסור צמר ופשתים, אַבֿל לבישה, מע טוט אָן דעם מלבוש, דנפֿיש הנייתה, װאָס די הנאה איז אַ גרױסע, קאָן איך דאָך מײנען, כּל תּרי מיני אסר רחמנא, אַלע צװײ מינים האָט די תּורה געאַסרט. אױב זאָל מען ניט שטײן דאָרט די צמר ופּשתּים, װאָלט איך געזאָגט, כּל תּרי מיני אסר רחמנא. כתב רחמנא, צמר ופשתים, האט מיר די תורה געשריבן צמר ופשתים, אז וואס? אז ביי העלאה איז אויך אסור נאר צמר ופשתים, ריכטיג? איך וואלט געוואלט זאגן אזוי, ריכטיג, בגד מיינט מען נאר צמר ופשתים, נישט קיין אנדערע צוויי מינים, נאר ביי וועלכע זאך שטייט מיר בגד? בגד שטייט דאך ביי העלאה, אין פסוק שטייט ובגד כלאים שעטנז לא יעלה, העלאה איז נישט קיין גרויסע הנאה, האט די תורה גע'אסר'ט נאר די צוויי מינים, אבער לבישה, אז ס'זאל מיר ניט שטיין די צמר ופשתים, און בגד שטייט דארט אויך נישט אין פסוק, ס'זאל מיר נאר שטיין לא תלבש שעטנז, וואלט איך געזאגט אלע צוויי מינים איז אסור, ממילא איז דאך צוריק שווער, איז דאך מיר די צמר ופשתים נישט איבריג. ענטפערט די גמרא, אם כן אויב אזוי הא לשתוק קרא מיניה די צמר ופשתים קאן מען זאל שווייגן דער פסוק ותיתי שעטנז שעטנז מהעלאה וועל איך דאך עס אפלערנען שעטנז שעטנז פון העלאה אזוי ווי ביי העלאה זאגן מיר שטייט בגד מיינט מען צמר ופשתים איז די זעלבע זאך ביי העלאה אויכעט ווייל ביידע שטייט דאך שעטנז. איז דאָך מיר דער צמר ופּשתּים איבעריק, זאָגן מיר, װאָס גײט ער מיר לערנען? צו דרשן סמוכים, אַז לא תלבש שעטנז צמר ופּשתּים יחדו, אָבער גדילים תעשה לך קאָנסטע. רש"י. מיר װעלן פֿרעגן אַ קשיא פֿון דער פּרשה פֿון ציצית. װאָס האָט געזאָגט דער תּנא דבי רבי ישמעאל, אַז אומעדום װי שטײט דאָס װאָרט בגד, מײנט מען צמא ופּשתּן? אזוי האמיר דאך פריער געזאגט, די גאנצע גמרא גייט דאך לויט תנא דבי רבי ישמעאל, ווייל איך וואלט דאך סייווי געוואוסט לא תלבש שעטנז אז מען מיינט בגד פון צמר ופשתים, פארוואס כ'וואלט דאך אפגעלערנט שעטנז שעטנז פון העלאה און מ'האט דארט צמר ופשתים איבריג. לד. די תנא דבי רבי ישמעאל דארף איך בכלל נישט האבן קיין סמוכין אז עשה דוחה לא תעשה. כ'האב א בפירוש'ע פסוק, אין פסוק שטייט אזוי דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, וואזשע טייטשט תנא דבי רבי ישמעאל דאס ווארט בגדיהם? אז די חיוב פון ציצית איז אויב די מלבוש איז פון צמר אדער עס איז פון פשתן. שטייט ווייטער, מען זאל מאכן על כנפי בגדיהם לדורותם, צי דער בגד איז פון צמר צי פון פשתים איז עס מחויב פון ציצית, ונתנו על ציצית הכנף, מען זאל דארט געבן פתיל תכלת. און וואס איז די טייטש תכלת? וואל, איז איך האב א בגד פון פשתן מאך איך אויף דעם תכלת, זע איך דאך שוין פון דעם פסוק אליין אז אז ציצית איז מותר שעטנז. איי ווער זאגט תכלת מיינט מען וואל? דער רבי האט אזוי געטייטשט אין חדר תכלת איז וואל, פון וואנעט האט ער טאקע געוויסט? איז דארף מען צוקומען צו דעם, תכלת איז דאך פאקטיש דער קאליר. נאר מיר ווייסן איין זאך אז ביי בגדי כהונה קען נישט זיין אדער צמר אדער פשתן, מען לערנט עס אפ פון א פסוק אין יחזקאל, דארט שטייט אז יום כיפור זאלן די כהנים טראגן בגדי צמר, בגדי פשתן, נישט קיין צמר, ווייזט אויס אז שטענדיג טראגן זיי אדער צמר אדער פשתן, און ווען עס שטייט אין דער תורה וועגן די בגדי כהונה ווערט דארט דערמאנט שש. און דאס ווארט שש, לינען, איז אויב שש מיינט מען לינען, מוז איך דאך שוין טייטשן אז תכלת איז א אנדער מין, אז ס'איז וואל. פארוואס? ווייל אין די תורה ווערט דאך דערמאנט תכלת, ארגמן, תולעת שני, נאך זאכן, נאר אזוי ווי איך זע די אנדערע זאכן וואס די חילוק איז אין די קאלירן, מיינט מען דאך זיכער וואל, תולעת שני מיינט מען רויטע וואל, צי ארגמן די קאליר פערפל, דארף איך זאגן אז דאס איז אויכעט וואל? זאגט די תורה מען זאל לייגן וואל אויף א מלבוש פון פלאקס, זע איך דאך א ראיה שוין פון דעם אז כלאים בציצית איז מותר, בעסער געזאגט אפילו איך זאל זאגן תכלת מיינט מען נישט קיין וואל, אבער אז ס'איז נישט קיין וואל וואס איז דאס? פלאקס איז דאך אויך א ראיה אז מען לייגט אויף דעם מלבוש פון וואל לייגט מען אויף דעם ארויף ציצית איז דאך אויך דא אזוי צו זאגן די ראיה אז די מצוה פון ציצית איז דוחה די לא תעשה פון כלאים. בלייבט דאך שווער א קשיא, וואס דארפן די תנא דבי רבי ישמעאל האבן דעם פסוק לא תלביש שעטנז צמר ופשתים יחדיו גדילים תעשה לך, האבן מיר דאך געזאגט אז די צמר ופשתים גייט מען דערציילן אז כ'זאל דרש'ענען סמוכין, גדילים תעשה לך זאל מען מאכן אויף דעם ארט פון. דעם שעטנז, כ'ווייס עס פון דעם פסוק אליין, אז די תורה זאגט בגדיהם, און דער בגד איז אדער צמר אדער פשתים, און איך מאך אויף דעם ווי מ'זאגט תכלת, תכלת, וואס איז תכלת? וואל באליבא דאמת, און אפילו דו וועסט זאגן תכלת איז נישט קיין וואל, איז דאך עס אויכעט פלאקס, איז די קשיא וואס דארף איך האבן דעם צמר און פשתים? פרעגט די גמרא, ותנא דבי רבי ישמעאל, דער תנא דבי רבי ישמעאל, האב מיר דאך געזאגט, פון וואנען ווייסט ער כלאים אין ציצית איז מותר? ווייל עס איז מיר איבריג דער צמר און פשתים. צו זאגן אז גדילים תעשה לך מעג זיין פון כלאים. טעמא דכתב רחמנא צמר ופשתים, ווייל איך האב א איבריגן צמר און פשתים ווייס איך אז כלאים אין ציצית איז מותר? הא לאו הכי איך זאל נישט האבן א איבריגן צמר ופשתים, כלאים בציצית, הוה אמינא דאסר רחמנא, ווען נישט דאס א וואלט איך געזאגט אז כלאים בציצית איז אסור, ווי אזוי קען דאס זיין? והכתיב עס שטייט אין פסוק ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. און וואס מיינט מען בגדיהם? וועלכע בגד איז מחוייב אין ציצית? ותנא דבי רבי ישמעאל האט מען געלערנט אין בית מדרש פון רבי ישמעאל, כל בגדים אומעטום וואו די תורה זאגט דאס ווארט בגדים צמר ופשתים הם מיינט מען צמר ופשתים. און דאס וואס דער פסוק זאגט דא אויף ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, מיינט מען צי דער בגד איז פון צמר צי דער בגד איז פון פשתן. ואמר רחמנא, און די תורה זאגט, עביד ליה תכלת, איך זאל מאכן צו דעם בגד פון פשתן תכלת, ותכלת און תכלת עמרא דאס איז וואל. וממאי דתכלת עמרא הוא, פון וואנעט ווייס איך אז תכלת איז וואל? מדשש כיתנא, ווייל שש איז פלאקס, תכלת איז תכלת עמרא הוא, ווי איז די ראיה? אפשר איז עס א דריטע מין? נאר מיר ווייסן אז ביי בגדי כהונה איז נאר גוט פון צמר ופשתים. ווייל אין יחזקאל שטייט אז בגדי ביי יום כיפור איז בגדי פשתים ילבשו ולא יעלה עליהם צמר, ווייזט אויס פון דעם אז נישט עבודת יום הכיפורים, די עבודת החיצוניות, איז דא צמר מיט פשתים. און אז די פסוק זאגט מיר דא שש, ליינען, און נאכער איז מיר דער פּסוק זאָגט מיר פֿאַרשידענע פֿאַרשידענע קאָלירן, איז דאָך אײנס פֿון די קאָלירן איז דאָך זיכער װאָל, זאָג איך, אַז אַלעס איז װאָל. און װאָס איז יעצט די קשיא? װאָס דאַרף איך האָבן לױט דעם תּנא דבֿי רבי ישמעאל דעם איבעריקן צמר און פּשתּים, כּדי איך זאָל דרשענען גדילים תעשה לך פֿון שעטנז? איך װײס עס פֿון דער פּרשה ציצית. די תּורה זאָגט, ציצית דאַרף מען מאַכן על כנפי בגדיהם, אויף א מלבוש וואס די מלבוש איז אדער פון צמר אדער פון פשתים, די ציצית איז פון וואל. ענטפערט די גמרא איצטריך איך דארף האבן דעם צמר און פשתים לעבן גדילים תעשה לך, ווייל סלקא דעתך אמינא, איך וואלט געוואלט מיינען כדרבא ווי רבא האט געזאגט.

פטר'ט עס, סיי די מלבוש איז פון דעם אייגענעם מין פון די ציצית, סיי ס'איז א אנדער מין. שאר מינים, אנדערע מינים אז די ציצית זענען פון זייד, במינן פוטרין, דאס טוט נאר פטר'ן זייער מין, שלא במינן, נישט אין זייער מין, אין פוטרין, טוהן זיי נישט פטר'ן. וואס זשע הייסט דאס, איך וואלט געוואלט מיינען אז הכנף זאגט מען מין כנף אז מען זאל געבן דווקא מין כנף אז דאס הייסט צו תכלת אז די מלבוש איז פון וואל מוז זיין תכלת פרעגט די גמרא ווי קען מען אזוי זאגן והא תנא דבי רבי ישמעאל לית ליה דרבא דער תנא דבי רבי ישמעאל האלט נישט רבא'ס דרשה. ווייל לויטן תנא דבי רבי ישמעאל איז נאר מחויב פון ציצית נאר דווקא א בגד פון צמר און פשתים, דער תנא דבי רבי ישמעאל דרש'נט נישט דעם הכנף אויף דער דרשה, ווייל לו יצוייר ער זאל דרש'נען אויף דער דרשה וואלט ער דאך געדארפן זאגן, מין כנף, אז ס'איז מחויב פון ציצית איז לאו דווקא א בגד פון צמר ופשתים, נאר אנדערע מינים אויך, און מיר ווייסן די תנא דבי רבי ישמעאל זאגט אז ס'איז נאר מחויב פון צמר ופשתים. זאגט די גמרא אזוי, איצטריך, אפילו די תנא דבי רבי ישמעאל דרש'נט נישט דעם הכנף ווי רבא, און נאר וואס האלט ער אז אנדערע מינים זייד, באוול און נישט איז פטור פון ציצית, דאך מוז איך האבן דעם צמר ופשתים, סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט לערנען כדיוקא דרבא אביסל ווי רבא, הכנף מין כנף. די תורה זאגט מיט דעם הכנף, מין כנף, וואס מיינט מען מין כנף? והכי קאמר רחמנא, די תורה זאגט אזוי, צמר לצמר ופשתים לפשתים, ווען דער מלבוש איז פון צמר מוז זיין ציצית פון צמר, ווען דער מלבוש איז פון פשתים מוז זיין פשתים, שעטנז וואלט איך נישט געוואוסט ס'איז מותר. איי וואס איז די טייטש ווייטער אין פסוק ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת און מ'באלט זיי? וכי עבידת צמר לצמר ווען דו מאכסט צמר צו צמר צבעיה זאל עס דעמאלט פארבן מיט תכלת דאס איז די טייטש? הכנף, ונתנו על ציצית הכנף, דאס דארף זיין די זעלבע מין. נאר וואס דען? פתיל תכלת, אויב דו גיסט אריין וואל, זאל עס נישט זיין קיין ווייסע וואל, אויב דער מלבוש איז פון וואל, איז דאך די ציצית אויכעט פון וואל, זאל נישט זיין קיין ווייסע וואל, נאר בלויע וואל. אבל צמר לפשתים ופשתים לצמר לא, אזוי וואלט איך געוואלט מיינען. כתב רחמנא צמר ופשתים, דאפילו צמר לפשתים ופשתים לצמר איז אויכעט גוט, און פון וואנעט ווייס איך דאס? ווייל איך האב דארט א איבריגן צמר ופשתים, טו איך דרש'ענען סמוכים. יעצט בלייבט שטיין א שאלה אזוי: וואס טוט תנא דבי רבי ישמעאל מיט דעם הכנף? ער לערנט דאך אז ס'איז געווארן מחויב אין ציצית דווקא צמר ופשתים, און ער דרשנ'ט דאך נישט הכנף מין כנף אז יעדע בגד זאל זיין מחויב אין ציצית און מען זאל געבן ציצית פון דעם מין, איז דער רבי אין שלחן ערוך הלכות ציצית, סימן ט, הלכה ט, אינעם אמת'ן איז דאס די שיטה פון רש"י, מנחות דף מ"א עמוד ב', אויך דער רמב"ם זאגט עס אין פרק ב' הלכות ציצית, ווערט דארט דערמאנט, יש אומרים, אנדערע זאגן, כיוון שלמדנו מן התורה שצריך לעשות הציצית פון מין הכנף, אז מן התורה דארף זיין די ציצית פון מין כנף, אם כן צריך שיהיה גם כן צבוען ממין צבע הכנף, אז די ציצית זאלן האבן דעם זעלבן קאליר ווי די קאליר פון די מלבוש, כגון, אם הטלית אדומה, אז די מלבוש איז רויט, מטילין לה ציצית אדומה, זאל די ציצית זיין רויט, ואם היא ירוקה, אז די מלבוש איז גרין מטילין לה ציצית ירוקה, קען זיין אז דאס לערנט מען אפ הכנף מין כנף, עס גייט ארויף אויף דעם קאליר. און דער רבי דערמאנט דארט נאך א שיטה, ויש אומרים, אנדערע לערנען, שלא הקפידה תורה אלא ממשות הציצית, די תורה איז מקפיד אויף די ממש, שיהיה ממין ממשות הטלית, פון דעם זעלבן מאטריאל, אבל הצבע לא הקפידה תורה כלל, אויף דעם קאליר האט די תורה נישט מקפיד געווען שיהא דווקא ממין צבע הטלית, וכן הלכה, להלכה איז מען נישט מקפיד אז די קאליר פון די ציצית זאל זיין ווי די טלית, וכן נוהגין באלו הארצות, מען פירט זיך אין די לענדער, לעשות ציצית לבנים, די ציצית זאלן זיין ווייס, אפילו בבגדים צבועין, אפילו קאלירטע מלבישים, משום שאמרו חז"ל, ווייל די חז"ל זאגן, שנתעטף הקדוש ברוך הוא כש"ץ, אז דער אייבישטער האט זיך איינגעהילט מיט א טלית ווי א חזן, וכתיב, און עס ווערט דערמאנט לבושיה כתלג חיור, אז זיין מלבוש איז ווי ווייסע שניי, איז ראוי לכל מדקדק במעשיו, איז ראוי יעדער וואס איז מדקדק די מעשים, לעשות גם כן אז מען זאל אויך מאכן הטלית קטן וגדול, די טלית קטן און די טלית גדול זאלן זיין לבנים, ווייס, כדי שיהיה יוצא לדברי הכל כשיעשה ציצית לבנים, דעמאלט אויך אז די טלית איז ווייס און די ציצית זענען ווייס איז ער דאך יוצא אליבא דכולי עלמא איז דאך דאס גוט. אין דעם זעלבן סימן ט' הלכות ציצית הלכה ד' דערמאנט דער רבי אז ס'איז דא א מחלוקת פון די פוסקים, אנדערע זאגן אז די הלכה איז ווי תנא דבי רבי ישמעאל, אז וועלכע בגד איז מחויב מן התורה בציצית, דווקא א בגד פון צמר ופשתן, אדער פון אנדערע מינים, איז נישט מחויב אין ציצית מן התורה, דעריבער ווי דערמאנט דאך דער רבי הרוצה לקיים מצוה זו מן המובחר, ער וויל מקיים זיין די מצוה מן המובחר מן התורה אויכעט לכל הדעות, יזהר זאל ער זיין געווארנט שיהיה לו טלית גדול וטלית קטן של צמר לבן, אז דער טלית קטן דער טלית גדול זאל זיין פון ווייסע וואל, ויטיל בהם ציצית של צמר לבן, און די ציצית זאל זיין פון ווייסע וואל, ובזה מקיים מצוות ציצית בלי שום פקפוק, דעמאלט איז ער יוצא די מצוות ציצית לויט אלע דעות, דרך אגב וועל מיר דערמאנען נאך א זאך אין הלכות ציצית, מיר לערנען דאך יעצט פון דעם וואס עס איז נוגע למעשה, אין סימן י ח ווערט דערמאנט אין שלחן ערוך, דער רבי דערמאנט אין שלחן ערוך צוויי שיטות וואס איז דער פשט לילה לאו זמן ציצית, אין סעיף א' ווערט דאך דערמאנט אזוי, לילה לאו זמן ציצית היא, ביינאכט איז נישט דער זמן ציצית, שנאמר וראיתם אותו וגומר פרט לכסות לילה. פון וראיתם אותו בין איך ממעט כסות לילה. א מלבוש פון ביינאכט איז פטור פון ציצית, אבל כסות סומא חייב בציצית, א מלבוש פון א בלינדן איז יא מחויב אין ציצית, מפני שישנה בראיה אצל אחרים, ווייל די מלבוש פון א בלינדן קענען דאס אנדערע זען, ולכן אפילו ילבשנה הסומא, דעריבער אפילו דעמאלט ווען די מלבוש טוט אן דער בלינדער, אבער ווייל אנדערע קענען דאס זען, חייב להטיל בו ציצית, דארף מען מאכן ציצית, סעיף ב' יש אומרים, אנדערע זאגן, שלא מיעט הכתוב, אלא כסות שאינה בראיה בשעת לבישה. די שיטה פון רמב ם איז, אז איך קוק ווען מען טוט אן די מלבוש, די מלבוש וואס מען זעט נישט בשעת לבישה, דאס הייסט די מלבוש וואס איך טו אן ביינאכט איז פטור פון ציצית, ולכן, כל מה שלובש בלילה, אלעס וואס א מענטש טוט אן ביינאכט, אפילו אם כסות המיוחד ליום, אפילו די מלבוש איז באשטימט אויף בייטאג, נאר אויב איך טוה עס אן ביינאכט בין איך פטור. אבל כל מה שלובש ביום, יעדע מלבוש וואס איך טוה אן בייטאג, אפילו כסות המיוחד ללילה, אפילו עס איז א מלבוש וואס איז באשטימט אויף ביינאכט, חייב להטיל בו ציצית קודם שילבשנה, דארף מען אריינמאכן ציצית, מפני שישנה בראיה בשעת לבישה, ווייל בשעת לבישה איז זעט זיך עס. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, ס'איז נישט קיין חילוק צי דער מלבוש איז אויף בייטאג געמאכט צי אויף ביינאכט, דער עיקר איז צו דעם ווען מ'טוט אן דעם מלבוש, זאגט דער רמב ם, טוט מען עס אן בייטאג אפילו ס'איז כסות לילה איז מחויב פון ציצית, טוט מען עס אן ביינאכט אפילו ס'איז כסות יום איז פטור פון ציצית. ויש אומרים, די שיטה פון רא ש איז, שלא מיעט הכתוב אלא כסות המיוחד ללילה, דאס וואס איך בין ממעט וראיתם אותו פרט לכסות לילה, מיינט מען נישט אז איך טו עס אן ביינאכט, נאר אויב די מלבוש איז באשטימט ביינאכט, שאותה כסות היא פטורה, אזוי דאך איז לשון פרט לכסות לילה, אז די מלבוש איז פון ביינאכט איז מען פטור, אפילו אם לובשה ביום, אפילו איך טו אן די מלבוש בייטאג, כיוון שהיא לא נעשית, ווייל די מלבוש איז נישט געווארן געמאכט אלא ללובשה, דאס אנצוטון, בשעה שאינה ראויה לראייה, ס'איז געמאכט געווארן אנצוטון ביינאכט, וואס ביינאכט זעט מען נישט, איז אפילו איך טו עס אן בייטאג, בין איך אויך פטור פון ציצית, ווייל ס'איז כסות לילה, די מלבוש איז געווארן געמאכט אנצוטון א צייט ווען מ'זעט נישט. אבל כסות המיוחד ליום, א מלבוש וואס איז באשטימט אנצוטון בייטאג, או המיוחד ליום וללילה, אדער ס'איז באשטימט סיי ביינאכט סיי בייטאג, חייב בציצית, איז מחויב פון ציצית, אף אם לובשה בלילה, אפילו ער טוט עס אן ביינאכט, און לויט דער שיטה ויברך עליו דארף איך ביינאכט מאכן על מצות ציצית כיוון שנעשה ללובשו בשעה שראוי לראיה, ווייל דאס איז דאך געווארן געמאכט אנצוטון ביינאכט ווען מען קען זען, ווערט א חיוב אויף די מלבוש אפילו איך טו עס אן ביינאכט, כאפט מען צוויי נפקא מינות פון די צוויי שיטות. א כסות יום איך טו עס אן ביינאכט, איז דער רמב ם מקיל, ס'פטור פון ציצית, און לויט דער אנדערע שיטה איז מען מחמיר, ס'מחויב פון ציצית, און אויך כאפט א נפקא מינה פארקערט, א כסות לילה איך טו עס אן בייטאג, לויטן רמב ם איז פארקערט איז מחמיר, ווייל איך טוה עס אן ביי טאג ביי טאג איז שעת ראיה איז עס מחויב פון ציצית, אבער לויט דער אנדערע שיטה ווי איך זאגן איך בין ממעט כסות לילה איז אפילו מען טוט עס אן ביי טאג בין איך אויך פטור פון ציצית, דער רבי פירט אויס אין שלחן ערוך ומאחר שלא נתברר לנו הלכה כדברי מי, ס'איז נישט געווארן מבורר ווי איז די הלכה, יש להחמיר באיסורי תורה, ס'איז דאך א איסור תורה טראגן א מלבוש אן ציצית, כחומרת ב' הסברות דארף איך מחמיר זיין ווי ביידע סברות, דהיינו, להטיל ציצית בכסות המיוחד ליום ולילה, אף אם לובשו בלילה, א מלבוש וואס איז באשטימט אויף בייטאג און ביינאכט, און אוודאי און אוודאי עס איז באשטימט נאר אויף בייטאג, זאל איך טון ווי די צווייטע שיטה, אפילו איך טו עס אן ביינאכט זאל איך אויך אריינמאכן ציצית. וכן יטיל ציצית, און אויך זאל איך אריינמאכן ציצית, אפילו לכסות המיוחד ללילה, אפילו די מלבוש וואס איז באשטימט נאר אויף ביינאכט, אם לובשו ביום, אז מען טוט עס אן בייטאג, זאל איך אריינמאכן ציצית. אבל לענין הברכה, לגבי די ברכה, כיוון דספק ברכות להקל, אז ס'איז א ספק צי ס'איז מחויב, איז דאך א ספק צי מען דארף מאכן א ברכה, און ספק ברכות בין איך דאך מקיל, לכן לא יברך זאל מען נישט מאכן קיין ברכה, רק כשלובש ביום כסות המיוחד ליום, ווען איך טוה אן די מלבוש ביי טאג וואס איז באשטימט אויף ביי טאג, דעמאלט מאך איך א ברכה, או כסות המיוחד ליום וללילה, אדער איך טוה אן ביי טאג א מלבוש וואס איז באשטימט סיי אויף ביי טאג סיי אויף ביי נאכט, דארף איך מאכן א ברכה, ווי איז אבער א מלבוש וואס איז באשטימט אויף ביי נאכט און איך טוה עס אן ביי טאג? דארף איך נישט מאכן קיין ברכה. די זעלבע זאך א מלבוש וואס איז באשטימט אויף בייטאג און איך טוה עס אן ביינאכט, דארף איך נישט מאכן קיין ברכה. נאכדעם איז טאקע דער מנהג אז יום כיפור ביי כל נדרי גייט מען דאך די טליתים, דאס גייט מען נישט ביינאכט צו ווייזן אז לילה זמן ציצית ווייל די זאך איז דאך נישט געווארן מבורר, נאר מען טוט זיך אהן די טליתים כדי צו ווייזן מען איז גלייך צו די מלאכים, אבער עס איז דאך מחוייב אין ציצית, אויב איך טו עס שוין אהן דארף מען, נאר ביינאכט קען מען נישט מאכן קיין ברכה, דארף מען אנטון דעם טלית ווען ס'איז נאך בייטאג און מען זאל מאכן א ברכה.

ווייל איך ווייס דאך אליין פון דעם פסוק ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך אז דאס איז צמר ופשתים, אז ס'בלייבט מיר איבריג, זאגן מיר אז דער פסוק קומט מיר לערנען סמוכים אז אז לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו, אז גדילים תעשה לך, אז ציצית מעג מען מאכן פון שעטנז, און אויב איך ווייס פון אז ציצית מעג מען מאכן פון שעטנז עשה דוחה לא תעשה, לערן איך אפ פון דארט אויף אומעטום אז עשה דוחה לא תעשה. אבער לרבנן, די רבנן וואס זיי לערנען אז אומעטום וואו עס שטייט בגד מיינט מען נישט בלויז צמר און פשתים, נאר א בגד קען זיין פון אלע מינים, אויב אזוי דארף דאך מיר שטיין

אויב ס'שטייט מיר שוין אז זאל אפשערן אלע האר ליגט דאך שוין אין דעם כלל ראשו און זקנו, נאכער ווערט דארט דערמאנט ראשו און דעם גאנצן קאפ זאל ער אפשערן, איז די שאלה דתניא ראשו מה תלמוד לומר, ראשו איז דאך אין כלל וואס עס שטייט וגילח את כל שערו, וואס דארף מען שטיין ראשו? איז די תירוץ אויף דעם לפי שנאמר ווייל עס שטייט לא תקיפו פאת. ראשכם, אין די גמרא'לעך איז א גרייז, עס קומט נישט קיין יוד, מיט א יוד איז דאך איז ראשיכם, אין תורה שטייט אן א יוד, עס מאכט ראשכם, אין דער תורה שטייט לא תקיפו פאת ראשכם, אז ס'איז דא א לאו אז מ'טאר ניט אפשערן די האר די פאות. שומע אני, וואלט איך געוואלט מיינען, אף מצורע כן, אז ביי מצורע איז אויך דער זעלבער דין אז ער טאר ניט אפשערן די פאות. תלמוד לומר, שטייט דערמאנט, ראשו, אז כאטש ס'איז דא א לאו פון לא תקיפו פאת ראשכם, דאך קומט צו גיין די עשה וואס שטייט ביי א מצורע וגילח את כל שערו. און ס'איז דוחה די לא תעשה פון לא תקיפו, און איך דארף זאגן וקסבר האי תנא, דער תנא פון דער ברייתא האלט הקפת כל הראש שמה הקפה. ס'איז דא א מחלוקת וואס מיינט די תורה צו זאגן לא תקיפו פאת ראשכם, איין מאן דאמר זאגט אז אפשערן די פאות אליין און איבערלאזן די האר פון קאפ, דעמאלט איז מען עובר דעם לא תקיפו. ווי איז אבער הקפת כל הראש אז מען שערט נישט אפ בלויז די פאות, נאר מען שערט אפ די גאנצע האר פון קאפ מיט די פאות צוזאמען, דעמאלט איז נישטא די לאו? אויב דעמאלט איז נישטא די לאו, דארף איך דאך נישט האבן דעם ראשו אויף דעם. נאר דער תנא פון דער ברייתא לערנט אז די לאו פון לא תקיפו פאת ראשכם מיינט מען אפילו דעמאלט ווען מען שערט אפ דעם די אלע האר, הקפת כל הראש איז אויך שמה הקפה, איז מען אויך עובר לא תקיפו. וואלט איך געוואלט מיינען אז א מצורע זאל נישט טארן זיך אפשערן, ווייל ער האט דאך די די ער שערט זיך אפ אלע האר, זאל ער איבערלאזן די פאות, ווייל אפילו מען שערט זיך אפ אלע האר איז מען דאך הקפת כל הראש שמה הקפה, לאזט מען הערן דער ראשו אז א מצורע מעג זיך יא אפשערן, און אזוי ווי איך זעה דארט ביי מצורע עשה דוחה לא תעשה, אז אויב איך האב צוויי זאכן צו טון, אדער איך קען מקיים זיין די מצוות עשה, דעמאלט בין איך עובר אויף א לא תעשה, אדער אויב איך קען נישט עובר זיין די לא תעשה, פעלט מיר אין קיום פון עשה, זאגן מיר עשה דוחה לא תעשה. זאגט די גמרא, פון דארטן קענסטו נישט אפלערנען פארוואס? איכא למיפרך, איך קען אפפרעגן מה ללאו דהקפה. ווייסטו פארוואס די מצוות עשה פון וגילח די עשה איז דוחה דעם לאו פון לא תקיפו? שכן לאו שאינו שווה בכל. דער לאו. גייט נישט אהן ביי אלעמען, ווייל פרויען זענען נישט דא אין דעם לאו פון הקפה אפילו דעמאלט איז עס דארף מען זיי ס'איז נישט דא אין דעם לאו, דעריבער אז ס'איז אזא איין עשה וואס ס'גייט נישט אהן ביי אלעמען, דער לאו גייט נישט אהן ביי אלעמען, איז דאס א לייכטערע לאו, קענסטו טאקע פון דא אפלערנען אז עשה דוחה אזא איין לא תעשה שאינו שווה בכל, אבער די לא תעשה פון שעטנז צו אנדערע לא תעשה'ס וואס דאס גייט אהן סיי ביי מענער סיי ביי פרויען, דאס קענסטו פון דא נישט אפלערנען, קען זיין עס איז נישט דוחה, אלא זאגט די גמרא אתיא איך לערן אפ מזקנו. אין דעם זעלבן פסוק ביי מצורע שטייט אויכעט זקנו אז זאל אפשערן כל שערו, און וגילח את כל שערו ראשו זקנו גבת עיניו שטייט דארט. דתניא מיר האבן געלערנט זקנו מה תלמוד לומר, פארוואס שטייט מיר זקנו? לפי שנאמר ווייל עס איז דא א פסוק, אין פרשת אמור, דער פסוק רעדט זיך ביי כהנים, ופאת זקנם לא יגלחו, די כהנים זאלן ניט אפשערן פאת זקנם, פארוואס איז דא א באזונדער פסוק ביי כהנים, באזונדער ביי ישראל רעדט שוין אויף דעם די גמרא אנדער ארט. שומעי אני, וואלט איך געוואלט מיינען אף כהן מצורע כן, אז א כהן וואס ער איז א מצורע איז אויך דער דין אז אז טאר ניט אפשערן די די בארד. תלמוד לומר שטייט אין פסוק זקנו אז אז אז א די כהן מצורע זאל יא אפשערן די בארד, דאס הייסט אז די עשה פון וגלח איז מדחה דעם לאו פון לא תקיפו, איי וואס איז מער בעסער, ס'איז דאך אויך א לא תעשה שאינו שווה בכל, ואם אינו ענין, איך דארף דאך נישט האבן דעם פסוק ללאו שאינו שווה בכל אז ס'זאל דוחה זיין, ווייל דאס קען איך דאך שוין אפלערנען פון ווי? פון ראשו, תנהו ענין, דארף איך פון דעם אפלערנען ללאו השווה בכל, אז אפילו דער לאו איז א הארבע לאו וואס ער גייט אן ביי אלעמען, סיי ביי מענער און סיי ביי פרויען, איז אויך א עשה דוחה. אם כן איז אזוי ווי איך זעה דארטן, עשה דוחה לא תעשה, איז די זעלבע זאך, לערן איך אפ אויף אומעדום, עשה דוחה לא תעשה, ממילא וואלט איך געוואלט מיינען ביי יבום אויך די זעלבע זאך, דארף איך האבן דעם.

שאני כהנים, ביי כהנים איז אנדער זאך, הואיל וריבה בהן הכתוב מצוות יתירות, די תורה האט מרבה געווען ביי כהנים אסאך מצוות, ביי זיי איז דא מער מצוות וואס גייט אן ביי ישראל, א כהן טאר נישט נעמען קיין גרושה, נאך אנדערע לאוו'ן, ממילא וואלט איך געוואלט מיינען אז די לאוו'ן פון א כהן זענען הארבערע לאוו'ן, דעריבער וואלט איך געוואלט מיינען אפילו לאו שאינו שווה בכל, אפילו עס האנדלט זיך א לאו וואס דער לאו גייט נישט אן ביי אלעמען, ער גייט נאר אן ביי מענער נישט ביי פרויען, וואלט איך געוואלט מיינען לא דחי, אז ס'איז נישט דוחה, ווייל די לאוו'ן פון א כהן זענען הארבערע. קא משמע לן, לאזט מיר הערן דער זקנו דדחי, אז כאטש ביי דעם כהן זענען די לאוו'ן הארבע, דאך זאגן מיר אז דארט איז דוחה א עשה א לאו, אבער וועלכן לאו איז דוחה? דווקא א לאו שאינו שווה בכל, וואס דער לאו גייט נישט אן ביי אלעמען, ער גייט נאר אן ביי מענער, נישט ביי פרויען. וויאזוי ווייסטו אז א לאו השווה בכל איז זאגן מיר אויכעט אז עשה דוחה לא תעשה? קען איך דאך פון דארטן נישט אפלערנען.